בית חלקים משיחת י ט כסליו תשי ט. דער ענין פון משיח'ן איז דאך ווי ער זאגט אין די רבות פון היינטיגע סדרה פון פרשת וישב אויף דעם ענין פון פרצ'ן אז פארוואס האט מען אים אנגערופן בשם פרץ אז רבה על כל הפריצים אזוי איז דאך מלך פורץ גדר לעצמו, וואס דערפאר ווערט יעדער מלך אנגערופן בשם פריץ, און פרץ איז בעהב פון אים וועט זיין דער וואס רבה על כל הפריצים, וואס דאס איז מלך המשיח, וואס ער וועט זיין א מלך על כל המלכים שהיו לפניו.

וואס דאס איז דאך אויכעט דער ענין פון ימי המשיח איז דאך ניט אז דאס איז אן ענין פון גן עדן וואס דאס איז לגמרי ניט אין וועלט, ניט וועלט ווי וועלט איז מיט אלע אירע מדידות והגבלות, נאר דאס איז מחבר די שני הפכים אז אין אן ארט וואס ס'איז דא ימה וצפונה וקדמה ונגבה דאס איז דאך א הגבלה פון ד' קצוות, פון ד' רוחות איז אט דארטן דווקא זאל מען דורכטון דעם ענין פון פרץ ופרצת, וואס דאס איז דער אויפטו פון משיח'ן אז ס'זאל זיין ווי ער זאגט אין רמב ם אן אדם, און ער איז דווקא די היוצא ידו ממין עולם הזה, וועט ער דארטן איינפירן אט אט די סדרים פון ימות המשיח. וואס דא וואס אויף זיי שטייט אז דאס איז אין אן אופן פון פורץ גדרו של עולם עלה הפורץ לפניהם. דער תכלית השלימות לימות המשיח איז דאך תלוי בעבודתינו במשך זמן הגלות, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז ס'דארף זיין במשך זמן הגלות אויכעט אופן העבודה פון משיח'ן. וואס נקודתו איז דאך דער ענין פון עלה הפורץ, פון פורץ גדרו של עולם, דארף אזוי זיין אין ענייני העולם בזמן הגלות. דער עולם איז דאך על שלשה קווין, העולם עומד על התורה ועל עבודה ועל הגמילות חסדים, און דאס איז דאך אן עולם מלשון העלם והסתר,

האט דער רבי אויף דאס מסביר געווען דער רבי דער שווער אין א שיחה אז זעטיג איז דאס נישט די פשוטע על דרך ווי אין אן עסק פון מסחר. אן עסק פון מסחר איז נישט דער סדר אז א סוחר זיצט ביי זיך בהיכלו און אנגעבלאזענערהייט און ווארט ביז וואנעט מ'עט קומען און מ'עט אים אפגעבן כבוד און זאגן הער זיך איין טו מיר א טובה פארקויף מיר דיין סחורה, נישט אויף אזא מין אופן פירט זיך אין עולם א מסחר. דער עסק איז אז ער גייט און זוכט אויס א קונה און אים איז גאר קיין נפקא מינה נישט צי דער קונה פארשטייט די תועלת הדבר צי נישט און ער לייגט זיך אריין בכל כוחו ומאודו אויף פועל'ן ביי פלוני אז ער זאל ביי אים קויפן די סחורה. און דערפאר תמיד איז ביי אים אכלני חורב וקרח בלילה בשעת ער שלאפט און חלומ'ט זיך אים בענייני מסחר ווי מען זעט עס במוחש, און בשעת אפילו נאך די שעות וואס דאס געשעפט איז געשלאסן ליגט ער אלץ אין תחבולות ווי וועט ער קומען מארגן אינדערפרי עפעס אויפטון א נייעס במסחרו און האלט זיך נישט איין און קלינגט דורכ'ן טעלעפאן און וועקט אויף יענעם אינמיטן נאכט. אפשר וועט ער קאנען פארכאפן מיט עטליכע שעה פריער עפעס זוכט ער א תחבולה ויאמר שלא יקדמנו אחר, וואס יענער קען זיין איז א גרעסערער חריף פון אים, דארף ער זיך אריינכאפן קודם שעולה השמש תשאף. מיטן באס אין אפסטעיט אז די שמש פארגייט ווי כל חיות טרף, פלעגן דעמאלטס אלע ארומלויפן און זוכן אדמורים ותחבולות וואס מען קען נאר טון אין וועלט לטרוף טרף.

וואס זיי פסק'נען אויף אז עמך ישראל צריכין פרנסה, ווי זאגט די גמרא אין ברכות, בשעת אידן דארפן פרנסה זענען געקומען צו גיין צו סנהדרין און געזאגט עמך ישראל צריכין פרנסה, און ביי סנהדרין איז דער דין אז צו העלפן מיט א רוב אז ס'זיינען זעקס און דרײַסיק.

וואס דאס איז דאך פורץ גדרו של עולם על פי דרך העולם דארף זיין טאקע בזעת אפיך תאכל לחם, ס'דארף אבער זיין בשעת ער עסט דעם לחם זאל ער דעמאלט נישט הארעווען בזעת אפיך, איצטער איז געווארן דער סדר אז אפילו בשעת תאכל לחם איז ער אויך מושקע אין ענייני מסחר וואס וועט זיך טון אין א האלבע שעה פריער צי האט ער עפעס נישט פארפעלט און ווי וועט ער מחדש זיין אן ענין אין א האלבע שעה שפעטער. און על דרך זה ממש דארף זיין דער ענין פון תורה, אז ניט ער ווארט אויף כבוד מ'וועט אים אוועקזעצן אויבן אן און מ'וועט אים קומען צו גיין זאגן הער זיך איין זאג א שיעור און לערן פאר מיר א מאמר חסידות, וחכם יקראוך ורב יקראוך ועם זקנים יושיבוך, נאר ס'דארף זיין דער עסק בתורה אז ער איז אינו חס על כבודו און אינו חס על זמנו.

און אט אזוי איז אויכעט שטייט אויכעט גמילות חסדים ניט דער ענין פון צדקה ווי די גמרא זאגט אין סוכה אז צדקה איז דאך מערניט לעניים, ממילא איז דאך דאס א הנהגה וואס איז שייכת קודם שיבוא משיח ווארום דעמאלט וועט דאך זיין דער לא יהיה בך אביון. דער גמילות חסדים איז דא אפילו בזמן שבית המקדש לאחרי שיבוא משיח ווארום גמילות חסדים איז דאך ווי די גמרא זאגט בין לעניים בין לעשירים,

אפילו אז אים ווייזט זיך אויס אז יענער איז אן עשיר, און קאן זיין אז יענער איז אין פועל ממש אן עשיר, איז אויף דערויף שטייט אשרי משכיל אל דל באותה שעה, אז בשעת דוחקו, מאיזה סיבה שתהיה, צי מצד קמצנות, צי מצד אן אנדער ענין, די זעלבע חסד בין לעניים בין לעשירים, וואס דאס איז דער ענין וואס מ'איז פורץ גדרו של עולם, בשעת ביי יענעם רחמנא ליצלן יוצא נפשו איז גדרו של עולם אז מ'גיט אים א פרוטה לעני, בשעת אבער ער גיט אפילו לעשיר מצד רוב טובו וואס דאס איז דער ענין וואס ער איז פורץ גדרו של עולם אין דעם צווייטן עמוד אין דעם קו פון גמילות חסדים. נאך אזוי איז אויכעט אין דעם דריטן קו פון תפילה עם הציבור קאן דאך זיין אין א תפילה שלא בציבור און א תפילה בציבור וואס על פי דין און על פי רמב"ם און שולחן ערוך קאן ער זיך יוצא זיין אז ער וועט מתפלל זיין ניט ווי גערעדט פריער אז ער וועט צוזאמען קלייבן כל הניצוצות שלו און מיט זיי מתפלל זיין נאר ער וועט מתפלל זיין תפילתו ווי ער זאגט אין רמב"ם אז כל צרכיו דארף ער וויסן אז ער דארף בעטן ניט ביי אן אנדערן מער ניט ווי ביי דעם אייבערשטן.

פון חונן לאדם דעת און החזירנו בתשובה שלימה וכל הי"ב בקשות צרכיו, האלט ער זיך איין מיט זיינע צרכיו הפרטים ביז וואנעט ער וועט ממלא זיין שליחותו של עולם, און וועט מקבץ זיין און מתחבר זיין די כל ניצוצות שבחלקו בעולם, און דעמאלטס ערשט שטעלט ער זיך דאווענען פארן אייבערשטן און בעטן אויף מילוי צרכיו, וואס דאס איז דאך אויכעט דער היפך און פורץ גדרו של עולם, גדרו של עולם איז דאך אז חייך קודם לחיי חבירך, וואס איז אים נוגע וואס ס'טוט זיך מיטן ניצוץ, ער דארף האבן ווי ס'איז די צרכיו דארף ער זיך גלייך בעטן ביי דעם אייבערשטן, זאגט מען אז ער האט ביי זיך אויסגעפירט, דער פורץ גדרו של עולם אז ער איז מתפלל נאך דערויף ווי ער האט זיין ציבור, בשעת ער אין ער טוט אפ דעם אייבערשטנ'ס שליחות דערמאנט ער זיך אז אים פעלט אויכעט אין זיינע עניינים.